בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף י ט, מ'הייבן אן דף י ח עמוד ב' אונטן, אמר ליה רבינא לרב אשי, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, דף י ח עמוד א' האט די גמרא דן געווען אין די ברייתא פון דף ט ז, אין דף ט ז האמיר געהאט א ברייתא, אז ר' יוסי און ר' שמעון זאגן ביידע אז א משקה קען מטמא זיין א מאכל מן התורה, האט די גמרא דן געווען אין דף י ח, וואס איז די מקור טאקע פון רבי יוסי אז א משקה קען מטמא זיין א מאכל? האט די גמרא געזאגט אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש, רבי יוסי בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, דדריש יטמא יטמא, אז רבי יוסי די מקור פון רבי יוסי איז פון דעם וואס שטייט יטמא יטמא ביי משקין, וואס טייטש אז שטייט יטמא? וואס די ציור דארט רעדט זיך אז א שרץ. האט מטמא געווען א כלי חרס, די כלי חרס איז א ראשון, די כלי חרס איז יעצט מטמא א משקה און אויף דעם משקה שטייט יטמא, און ממילא אז שטייט יטמא וואס יטמא קען מען דאך דרש'ענען יטמא אזוי האט דאך רבי עקיבא געזאגט, לערנט מען ארויס אז נישט נאר ס'איז טמא נאר די משקה קען מטמא זיין אנדערע מאכלים אויך, און ממילא דאס איז די מקור פון רבי יוסי אז א משקה קען מטמא זיין א מאכל מן התורה, יעצט דאס איז לגבי רבי יוסי. חוץ פון דעם האבן מיר אויך געזען טאקע די שיטה פון רבי עקיבא וואס ער איז דאך די מקור פון די יטמא יטמא פון די גאנצע דרשה, אז וואס לערנט ארויס רבי עקיבא פון דעם וואס שטייט יטמא יטמא ביי מאכלים, האבן מיר געזען אז רבי עקיבא לערנט ארויס פון דעם אז א מאכל א שני קען מאכן א שלישי, ס'טייטש אונז ווייסט מען דאך בדרך כלל אז א שלישי איז נאר ביי תרומה, רבי עקיבא האלט אז ס'איז אויך דא שלישי ביי חולין, אויך פון דעם וואס שטייט יטמא יטמא, פארוואס ווייל די כלי איז א ראשון, די מאכל וואס רירט צו די כלי איז א שני, און אז ס'שטייט יטמא יטמא די מאכל קען מטמא זיין אנדערע, איז פשט אז חולין קען אויך מאכן א שלישי. דאס האבן מיר געזען בשיטת רבי עקיבא. זאגט יעצט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט פון רב אשי, והא אמר רבא, לא רבי יוסי סבר כרבי עקיבא ולא רבי עקיבא סבר כרבי יוסי. רבא האט דאך געזאגט אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, רבי עקיבא האלט נישט ווי רבי יוסי. וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אזוי, קודם כל, רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האט מען דאך געזען האלט אז ס'איז דא אזא זאך ווי א שלישי בחולין, ער האלט נישט ווי רבי יוסי, ווי וועלכע רבי יוסי? און מ'וועט באלד זען ס'איז דא א רבי יוסי וואס מאכט א געוויסע קל וחומר וואס אין די קל וחומר לערנט מען ארויס אז ביי קדשים איז דא אזא זאך ווי א רביעי לטומאה, איז רבי עקיבא האלט נישט פון די קל וחומר, דאס איז פשט אז רבי עקיבא האלט נישט ווי רבי יוסי, חוץ פון דעם אבער האט רבא אויך געזאגט אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, ס'טייטש דאס וואס רבי עקיבא האט געזאגט די געוואלדיגע חידוש אז ביי חולין איז דא אזא זאך ווי א שלישי לטומאה, רבי יוסי האלט נישט פון די חידוש, איז במילא שטעלט זיך די קשיא, טאמער רבי יוסי האלט נישט פון די חידוש ווי רבי עקיבא, וואס איז טאקע פשט אז ער האלט נישט פון די חידוש? פשט איז אז ער דרשנ'ט נישט יטמא יטמא, און במילא איז שווער. דו האסט דאך יעצט געזאגט, אונז האבן נעכטן געזען, אז ר' יוסי האלט אז א משקה קען מטמא זיין א צווייטע זאך מן התורה, פארוואס מ'לערנט עס ארויס פון יטמא יטמא. איז טאמער ר' יוסי האלט נישט ווי ר' עקיבא פון די דרשה פון יטמא יטמא, וויאזוי קען ער האלטן אז א משקה קען מטמא זיין א מאכל מן התורה? אמר ליה, ענטפערט רב אשי צו רבינא, ר' יוסי בשיטת ר' עקיבא רבו אמרה, וליה לא סבירא ליה, וואס טייטש דאס וואס רבי יוסי האט געזאגט אז א משקה קען מטמא זיין א מאכל מן התורה? דאס איז טאקע נאר אליבא זיין רבי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא דרשנ'ט יטמא יטמא, האט רבי יוסי געזאגט לויט מיין רבי רבי עקיבא טאקע אזוי אויסקומען, אבער רבי יוסי אליין אוודאי קריגט זיך אויף זיין רבי רבי עקיבא, און ער דרשנ'ט נישט יטמא יטמא, און פאר דעם טאקע איז נישט דא אזא זאך א שלישי בחולין, און די זעלבע זאך פאר דעם טאקע רבי יוסי אליין האלט אז א משקה קען נישט מטמא זיין א מאכל מן התורה, זאגט אונז די גמרא, אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געזאגט צו רב כהנא, בשלמא ר' יוסי לא סבר לה כר' עקיבא, גאנץ גוט דאס וואס רבא זאגט אז ר' יוסי האלט נישט ווי ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא זאגט דאך אז ס'דא אזא זאך א שלישי בחולין, איז וואס א ראיה פון ווי ווייס איך רבי יוסי האט געזאגט, מנין לרביעי בקודש שהוא פסול? וואס טייטש פון וואו ווייס איך בכלל ס'דא אזא זאך ביי קדשים א טומאת רביעי לטומאה? אונז ווייסן מיר אז ביי קדשים קען א זאך ווערן א רביעי טאמער ס'ווערט א רביעי איז עס פסול מ'טאר עס נישט עסן, ס'ווערט נישט גערופן טמא ווייל טמא איז נאר א זאך וואס איז מטמא אנדערע אויכעט, דאס מאכט נישט קיין חמישי, נישטא אזא זאך א חמישי לטומאה, אבער וואו ווייס איך אז ביי קדשים איז דא א זאך א רביעי לערנט רבי יוסי ארויס א קל וחומר, זאגט רבי יוסי אזוי ודין הוא, ס'דא א קל וחומר, קל וחומר גייט אזוי, ומה מחוסר כפורים, מאדעך אזא סארט, טמא'נע מענטש וואס איז א מחוסר כפורים, וואס די דין איז א מחוסר כפורים, נאכדעם וואס די מחוסר כפורים טובל'ט זיך דארף ער ווארטן אויף הערב שמש, און נאך הערב שמש דארף ער נאך ברענגען קרבנות, ביז ער ברענגט נישט די קרבנות איז ער נישט אינגאנצן טהור, איז אזא סארט מחוסר כפורים שמותר בתרומה, נאכדעם וואס די מחוסר כפורים האט זיך געטובל'ט און ווארט סך הכל צו ברענגען די קרבנות, איז מעג מען שוין עסן תרומה, ער צו זי על מעגן עסן תרומה, מ'לערנט עס ארויס, ווייל שטייט אין פסוק, ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא, וואס מען לערנט ארויס ער מעג עסן תרומה, איז דער מחוסר כפורים מעג עסן תרומה אבער פון דעסט וועגן פסול בקודש, קדשים קרבנות טאר ער נישט עסן, מען לערנט ארויס פון א פרוי א יולדת שטייט וכיפר עליה הכהן וטהרה אז נאר נאך די קרבנות מעגן זיי עסן קדשים, פשט זעהן מיר דא אז קדשים איז הארבער פון תרומה, ווייל תרומה מעג דער מחוסר כפורים עסן און קדשים נישט, און ממילא קל וחומר אז שלישי שפסול בתרומה, אינו דין שיעשה רביעי בקודש, ס'טייטש אז שלישי איז מטמא תרומה, איז כל שכן ביי קדשים וועט זיין א הארבערע טומאה ווייל קדשים זעהן מיר דאך איז הארבער ווי תרומה, און מילא כל שכן אז ביי קדשים עט זיין א רביעי, אז ביי א תרומה איז דא א שלישי איז ביי קדשים דא א רביעי, לייגט ער צו ר' יוסי, ולמדנו שלישי בקודש מן התורה ורביעי מקל וחומר. ס'טייטש דער קל וחומר בעצם וואלט מען קענט אפרעגן, מ'וואלט קענט זאגן, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אונז ווייס מען ווען מ'לערנט אראפ איין זאך פון א צווייטע זאך קען נישט די זאך וואס מ'לערנט אראפ פון די ערשטע זאך זיין הארבער ווי די ערשטע זאך אליין, און ממילא דו לערנסט דא ארויס קדשים פון תרומה קענסט נישט זאגן קדשים איז הארבער ווי תרומה, קענסט נישט זאגן קדשים איז א רביעי, ווייל גאנץ תרומה איז סך הכל נאר א שלישי, און מילא וויאזוי ארבעט דער קל וחומר, נאר וואס דען? איז ווי רש"י איז דא מסביר, ווייל א קל וחומר דאס מען זאגט דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אז די זאך וואס מען לערנט ארויס קען נישט זיין הארבער ווי די זאך וואס מען לערנט ארויס פון דעם, דאס איז נאר ווען דער דיו לבא מן הדין להיות כנידון צושטערט נישט די גאנצע קל וחומר, וואס טייטש דא, טאמער מען וועט זאגן דיו לבא מן הדין להיות כנידון, און ממילא וועט אויסקומען אז ביי קדשים איז אויך נאר דא א שלישי, אויף דעם דארף איך נישט קיין קל וחומר, ווייל דאס אז ביי קדשים איז דא א שלישי העמיר שוין זעהן אין די גמרא דאס לערנט מען ארויס פון א פסוק, און במילא די גאנצע קל וחומר ווערט צונישט מען דארף עס שוין נישט האבן, מוז מען במילא זאגן אז די קל וחומר קומט טאקע לאזן הערן אז ביי קדשים איז דא א רביעי ווייל אויף שלישי דארף איך נישט קיין פסוק, און ער זאגט טאקע שלישי מן התורה דכתיב, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, מי לא עסקינן דנגע בשני, וואס טייטש אז ס'שטייט אין פסוק ביי קדשים, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, איז פשט אז פלייש פון קדשים וואס רירט צו עפעס וואס ווערט גערופן טמא טאר מען דאס נישט עסן, און במילא שני א שני לטומאה הייסט דאך טמא, אזוי שטייט אין פסוק כל אשר יגע בתוכו יטמא וואס דאס גייט ארויף אויף א מאכל וואס האט צוגערירט א כלי, די כלי איז א ראשון די מאכל איז א שני, זעהן מיר די פסוק רופט אן די שני לטומאה טמא, אזוי רופט אן די פסוק טמא, און במילא אז עס שטייט ביי קדשים אז א זאך וואס רירט צו עפעס וואס איז טמא, איז אליין טמא און מען טאר דאס נישט עסן, האב איך א פסוק אז קדשים וואס רירט צו א שני, די קדשים איז א שלישי, טאר מען דאס נישט עסן, און במילא אויף דעם דארף נישט קיין קל וחומר, העט מען מוזן זאגן רביעי מקל וחומר כדאמרינן, לערנט מען טאקע ארויס זאגט רבי יוסי אז דאס אז עס איז דא א רביעי לטומאה ביי קדשים לערנט מען ארויס אין א קל וחומר, און במילא. זאגט די גמרא אז נאכדעם וואס איך זעה דא די קל וחומר פון רבי יוסי, מוז זיין אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, וואס טייטש קען נישט זיין רבי יוסי האלט אז ביי חולין איז דא אזא זאך ווי א שלישי לטומאה אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט, פארוואס? ווייל ואי סלקא דעתך סבר כרבי עקיבא, ניתני נמי רביעי בתרומה וחמישי בקודש. טייטש טאמער רבי יוסי האלט טאקע אז ביי חולין איז אויך דא א שלישי, אויב אזוי העט אויסקומען אז נאכדעם וואס רבי יוסי מאכט זיין קל וחומר, העט זיין ביי תרומה העט זיין אזאך ווי א רביעי, און ביי קדשים העט זיין אזאך ווי א חמישי, פארוואס? ווייל טאמער ס'איז דא אזא זאך אז א חולין ווערט א שלישי, העט מען שוין האבן א קל וחומר אז תרומה קען ווערן א רביעי, פארוואס? ווייל מען מאכט א קל וחומר פון א טבול יום, מעט זאגן אזוי, א טבול יום מעג עסן חולין, תרומה טאר ער נישט עסן, מילא זעמער אז תרומה איז הארבער פון חולין. און אז חולין קען ווערן א שלישי, העט מען מוזן זאגן תרומה קען ווערן א רביעי. נאכדעם וואס איך ווייס אז תרומה קען ווערן א רביעי, קען מען יעצט מאכן א קל וחומר פון א מחוסר כפורים, וואס דארט זעט מען אז קדשים איז הארבער פון תרומה, און אז תרומה קען ווערן א רביעי, קען קדשים ווערן א חמישי. און במילא, נאכדעם וואס אונז זעמער אין די ברייתא קלאר אז רבי יוסי האלט נישט אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים א חמישי, ווייל ער זאגט דאך קלאר, רבי יוסי זאגט קלאר אז ביי תרומה איז נאר דא א שלישי און ביי קדשים איז נאר דא א רביעי, מוז מען טאקע זאגן אז רבי יוסי האלט נישט ווי זיין רבי'ן רבי עקיבא פון די דרשה יטמא יטמא אז ביי חולין איז דא אזאך ווי א שלישי, נאר ער האלט אז חולין קען נאר זיין ביז א שני, און מילא יעצט קען ער ארויסלערנען זיין קל וחומר. אבער, זאגט די גמרא, אלא רבי עקיבא לא סבר כרבי יוסי מנלן, איך זע טאקע רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, אבער ווער זאגט רבי עקיבא האלט נישט ווי רבי יוסי? קען זיין רבי עקיבא האלט טאקע אז ביי חולין איז דא אזא זאך ווי א שלישי, און ער האלט אויך פון די קל וחומר דא וואס רבי יוסי האט געמאכט, און טאקע לויט רבי עקיבא וועט אויסקומען אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים איז דא א חמישי, אמר ליה, זאגט רב אשי צו רב כהנא, דלא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש ונימא רבי עקיבא, וואס טייטש איך האב א ראיה אז רבי עקיבא האלט נישט ווי רבי יוסי, ווייל אונז געפינען מיר נישט אין קיין שום פלאץ א משנה אדער א ברייתא וואס ווערט דארט דערמאנט אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים א חמישי, ווייל טאמער עס וואלט געווען אזא ברייתא און מען וואלט געפרעגט ווער איז די שיטה פון דער ברייתא און מען וואלט געענטפערט דאס איז רבי עקיבא, דעמאלטס וואלסטו געהאט אזא ראיה, אבער מען טרעפט אין קיין שום פלאץ נישט אזא זאך, מוז זיין אז רבי עקיבא האלט נישט אזוי, און ממילא דארף מען סתם אזוי פארשטיין פארוואס טאקע האלט נישט רבי עקיבא פון די קל וחומר וואס רבי יוסי האט דא געמאכט, לכאורה נאכדעם וואס רבי עקיבא זאגט טאקע אז ביי חולין איז דא אזאך ווי א שלישי, זאל מען קענען מאכן א קל וחומר פון מחוסר כיפורים און פון טבול יום אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים איז דא א חמישי, איז כ'זעה א גוטע קל וחומר, איז רש י רעדט דא אויס אז די פירכא פון רבי עקיבא אויף די קל וחומר העט זיין אז וואס ווילסטו מאכן א קל וחומר? די קל וחומר וואלט געגאנגען אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט אז רבי עקיבא זאגט דאך אז ביי חולין איז דא א שלישי און ממילא מען מאכט א קל וחומר פון א טבול יום אז מה דאך א טבול יום וואס א טבול יום מעג עסן חולין פונדעסטוועגן תרומה נישט זעהן מיר די טבול יום פסל'ט נישט קיין חולין ער פסל'ט נאר תרומה כל שכן א שלישי וואס א שלישי פסל'ט דאך יא חולין לויט רבי עקיבא ווייל ביי חולין איז שייך א שלישי איז כל שכן אז ס'העט קענען מאכן תרומה פאר א רביעי ווייל תרומה איז הארבער פון חולין דאס וואלט געווען די קל וחומר אבער די קל וחומר קען מען אפפרעגן ווייל א טבול יום איז הארבער פון א שלישי, א טבול יום איז דאך אמאל געווען אן אב הטומאה, מה שאין כן א שלישי איז קיינמאל נישט געווען קיין אב הטומאה, דער טבול יום פאר ער האט זיך געטובלט איז געווען א אב, און ממילא דער קל וחומר לויט רבי עקיבא איז אפגעפרעגט, און פארדעם האלט נישט רבי עקיבא אז ביי תרומה איז דא אזאך ווי א רביעי און ביי קדשים א חמישי, נאר וואס, רש י לייגט דא צו אז אוודאי וועט רבי עקיבא האלטן אז ביי תרומה איז דא אזאך ווי א שלישי און ביי קדשים איז דא אזאך ווי א רביעי, פון וואו העט ער דאס ארויסלערנען? לכאורה ער האט נישט קיין לימוד אז קדשים איז דא א זאך ווי א רביעי ווייל רבי יוסי האט עס טאקע ארויסגעלערנט פון א קל וחומר זאגט זיך רבי עקיבא האלט נישט פון די קל וחומר נאר וואס דען זאגט רש י רבי עקיבא לערנט עס ארויס ווייל ווי נישט ווי ווייסט מען דאך רבי עקיבא זאגט דאך די דרשה פון יטמא יטמא וואס טייטש יטמא יטמא אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט דער כלי איז א ראשון יעצט דער מאכל וואס האט צוגערירט דער כלי איז א שני און אויף דעם מאכל זאגט די תורה יטמא יטמא אז קען מטמא זיין א צווייטע מאכל דער צווייטע מאכל נישט קיין חילוק צו ס'איז חולין נישט קיין חילוק צו ס'איז תרומה רופט עס אן די תורה יטמא, אז ס'ווערט טמא, די תורה רופט עס אן טמא, און ממילא זעהן מיר אז די תורה רופט אן א שלישי לטומאה, טמא, און ממילא נאכדעם וואס כ'האב א פסוק והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, וואס פון די פסוק זעהן מיר אז קדשים וואס רירט צו עפעס וואס איז טמא איז אליין טמא, איז פשט אז קדשים רירט צו די שלישי, טאר מען דאס נישט עסן, ס'ווערט א רביעי, און ממילא דאס איז די דרשה פון ווי רבי עקיבא לערנט ארויס אז ביי קדשים איז דא אזא זאך ווי א רביעי לטומאה, אבער דער קל וחומר פון רבי יוסי קען ער נישט האלטן, ווייל אויב אזוי וועט מוזן זיין לויט רבי עקיבא אז ביי תרומה איז דא אזא זאך ווי א רביעי און ביי קדשים א חמישי און ווי מ'האט יעצט געשמועסט אונז זעהן מיר נישט אין ערגעץ אזא זאך, זאגט די גמרא אבער ואנן אהכי ניקום ונסמוך, מען קען זיך עפעס סומך זיין אויף אזא סארט ראיה? וואס איז די ראיה אז רבי עקיבא האלט נישט פון די קל וחומר? ווייל מען זעט נישט אזא זאך. דאס אז דו זעסט נישט עפעס מיינט נאכנישט ס'איז נישט דא. ווער זאגט דיך אז רבי עקיבא האלט טאקע אזוי? איך דארף א בעסערע ראיה אז רבי עקיבא האלט נישט אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים א חמישי. און ממילא זאגט טאקע די גמרא, נפק רב אשי ואיתימא רב כהנא, דק ואשכח. רב אשי אדער רב כהנא גייט ארויס, און ער האט געזוכט א מקור אז רבי עקיבא האלט נישט אז ביי תרומה איז דא א רביעי און ביי קדשים א חמישי, און ער האט טאקע געטראפן ואשכח הא דתנן, ער האט געטראפן די משנה, די משנה זאגט אין חגיגה אזוי, הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש, אבל לא לתרומה, די משנה זאגט דארט אז טאמער עס איז דא א כלי, וואס אין די כלי איז א לאנגע שמאלע כלי, פון איין זייט פון די כלי איז דא איין מאכל, די צווייטע זייט פון די כלי איז דא א צווייטע מאכל, און די צוויי מאכלים רירן זיך נישט צו, איינע פון די מאכלים ווערן טמא, די שאלה איז צו די אנדערע וואס רירט עס נישט צו ווערט אויך טמא, זאגט אויף דעם די משנה, אז ביי קדשים איז אוודאי די דין אז ווען איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע אטאמאטיש טמא, ווייל דאס אז זיי ליגן אין איין כלי איז כאילו זיי רירן זיך צו, מה שאין כן ביי תרומה זאגט מען דאס נישט, אזוי זאגט אונז דארט די משנה, יעצט די משנה פירט אויס, והרביעי בקודש פסול, והשלישי בתרומה, וואס טייטש די גרעסטע דרגה פון טומאה וואס איז דא ביי קדשים איז א רביעי, און די גרעסטע דרגה וואס איז דא ביי תרומה איז א שלישי, ווייטער ס'איז אלץ די זעלבע משנה, ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, און רב חייא בר אבא האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו, אז די משנה, פון ווי די משנה האט גענומען די דין, פון א א געוויסע עדות אין מסכת עדיות וואס רבי עקיבא האט געזאגט, ממילא איידער מ'עט זעהן דא די מקור פון רבי עקיבא פון ווי טאקע די משנה האט גענומען די דין, איז קודם כל נאכדעם וואס אונז ווייס מיר אז רבי עקיבא איז די מאן דאמר פון די משנה איז קודם כל האמיר א ראיה טאקע אז רבי עקיבא האלט אז די גרעסטע טומאה ביי תרומה איז א שלישי און די גרעסטע טומאה ביי קדשים איז א רביעי, ממילא קודם כל האמיר די ראיה, יעצט וואס איז טאקע די רבי עקיבא פון וואס מ'רעדט דא, וואס די גאנצע משנה קומט פון ר' עקיבא, דתנן ווייל מ'האט געלערנט א משנה און די משנה זאגט אין עדיות, הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא האט עדות געזאגט אז הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן, וואס טייטש סיי סולת פון די מנחות, און סיי קטורת, און סיי לבונה, וואס לבונה איז מען מקריב צוזאמען מיט די מנחות, און סיי די גחלים, וואס די גחלים פלעגט מען אראפנעמען פון מזבח החיצון אריינטראגן אויפן מזבח הפנימי דארט מקטיר זיין די קטורת, איז ביי די אלע איז די דין אז טאמער א טבול יום וואס א טבול יום איז טמא, די טבול יום וועט צורירן א עק פון די קטורת, אדער א עק פון די לבונה, אדער אביסל פון די סולת, וואס סולת, מעל, איז דאך אסאך קליינע שטיקעלעך, קטורת איז אויך אסאך קליינע שטיקעלעך, ס'איז שטויב, לבונה איז אויך צוזאמגעשטעלט פון שטיקעלעך און גחלים קוילן איז אויך שטיקלעך, און ממילא די שאלה איז נאכדעם וואס זיי ליגן אין א כלי און ס'גייט א טמא'דיגע מענטש און רירט צו איינס פון זיי, ווערן זיי אלע טמא ווייל זיי אלע הייסן מחובר צו נישט? אפשר נאר דער וואס ער האט צוגערירט ווערט טמא און פון דארט און ווייטער נישט, ווייל דאס וואס ער רירט צו ווערט א שלישי, מאקסימום קען ווערן א רביעי אבער ווייטער נישט, אדער אפשר ניין מען קוקט זיי אלע אן ווי איינס, איז אויף דעם זאגט רבי עקיבא אז ביי די אלע קוקט מען זיי אלע אן ווי איינס, און אלע ווערן פסול, יעצט דרך אגב רשי רעדט דא אויס אז לכאורה קטורת און לבונה איז דאך נישט קיין מאכל, ס'איז נישט קיין כלה, וואס עפעס קען עס טמא ווערן, נאר וואס דען ס'דא א דרבנן'דיגע דין וואס הייסט חיבת הקודש אז אפילו בדרך כלל א חפץ וואס איז נישט קיין מאכל נישט קיין כלי קען נישט טמא ווערן, דא היות וואס ס'איז דא א חיבת הקודש וואס טייטש אז ס'איז אזא מין חשיבות א קרבן, איז דא איז יא דא א דרבנן'דיגע טומאה אז ס'קען טמא ווערן על כל פנים זעהן מיר רבי עקיבא האלט אז ביי די אלע זאכן איז דא א צירוף מ'קוקט זיי אלע אן כאילו זענען מצורף זענען כאילו זענען איינס און במילא אז א טמא'נע מענטש ריקט רירט אן איין עק ווערט די אנדערע עק אטאמאטיש טמא און במילא דא אויך ביי אונז די משנה חגיגה האט גענומען די דין פון די רבי עקיבא און אז די משנה דא אין חגיגה גייט כשיטת ר' עקיבא, מוז מען זאגן אז ר' עקיבא האט אויך אויסגעפירט די משנה אז א שלישי ביי תרומה און רביעי ביי קדשים מער פון דעם איז נישט דא, מילא רביעי אין חמישי לא, שלישי אין רביעי לא, זעהן מיר טאקע פון דעם אז ר' עקיבא האלט נישט ס'איז דא א זאך ביי קדשים א חמישי און ער האלט נישט ס'איז דא א זאך ביי תרומה א רביעי. האמיר שוין יעצט למעשה די מקור אז ר' עקיבא האלט נישט ווי ר' יוסי און ר' יוסי האלט נישט ווי ר' עקיבא, יעצט דא דא א לאנגע רשי דא אויף עמוד א' וואס רשי רעדט דא אויס כמה וכמה נקודות אויף די סוגיא וואס מ'האט יעצט געזעהן. קודם כל, רעדט רשי אויס וויאזוי איז דא אזא זאך לויט ר' עקיבא ווי א רביעי לטומאה ביי קדשים. זאגט רא ש, ווייל לויט ר' עקיבא וועט מען זאגן ס'גייט אזוי, די שרץ רירט צו די כלי, די כלי ווערט א ראשון, יעצט גייט די כלי, ס'רירט צו א מאכל, די מאכל ווערט א שני, יעצט די מאכל קען נישט מטמא זיין א צווייטע מאכל, נאר וואס דען ס'רירט צו א משקה, די משקה ווערט א שלישי, און יעצט גייט די משקה, וואס איז א שלישי, און רירט צו א מאכל און דער מאכל ווערט א רביעי, און רבי עקיבא גייט דא כשיטתו אז א משקה קען טאקע מטמא זיין א מאכל אזוי ווי מ'האט געזען יטמא יטמא, דאס איז אבער נאר לויט רבי עקיבא, וואס אבער טוט זיך מיט רבי יוסי? לויט רבי יוסי, וויאזוי איז דא א וועג צו זאגן אז ס'איז דא בכלל אזא זאך ביי קדשים א רביעי לטומאה? לכאורה ברגע וואס דער משקה ווערט א שלישי קען נישט דער משקה יעצט מטמא זיין עפעס אנדערש ווייל לויט רבי יוסי איז דאך א משקה נישט מטמא עפעס אנדערש מן התורה. נאר וואס דען זאגט רשי מוז מען טאקע זאגן אז לויט רבי יוסי איז די גאנצע זאך אז ביי קדשים איז דא אזא זאך א רביעי לטומאה וואס האט זיך עס ארויסגעלערנט פון א קל וחומר איז סך הכל מדרבנן, מדאורייתא קען מען אזוי נישט זאגן. אבער וואס זאגט רש י? אונז האבן דאך געזען אנפאנג דעם עמוד אז רבי יוסי לערנט ארויס פון א פסוק, אז קדשים קען ווערן א שלישי, אפשר א רביעי טאקע לערנט מען ארויס פון א קל וחומר זאגט יעצט א דרבנן, אבער א שלישי לערנט מען ארויס פון א פסוק אז ס'קען ווערן, און במילא ווי אזוי קען קדשים ווערן א שלישי? מ'קען נישט זאגן אז דער קדשים איז טמא געווארן פון א משקה וואס דער משקה איז א שני, ווייל האמיר דאך געזען רבי יוסי האלט אז א משקה קען נישט מטמא זיין א מאכל מן התורה, נאר וואס דען ווי אזוי איז עס בכלל געווארן א שלישי? מוז מען זאגן זאגט רשי אז רבי יוסי האלט אז א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל ביי קדשים מן התורה, און פארדעם איז דער ראשון מטמא געווען א שני וואס טייטש די שני איז אויך א מאכל, גייט די מאכל וואס איז א שני ס'איז מטמא די אנדערע מאכל וואס דאס איז א שלישי, אבער אויב אזוי איז צוריק שווער, ווייל רש"י האט דאך יעצט געזאגט אז לויט ר' יוסי די גאנצע דין אז ביי קדשים דא א רביעי איז נאר מדרבנן, ווייל מען וועט נישט קענען טרעפן אזא ציור, און יעצט זאגסטו א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל קענסט דאך יא טרעפן א ציור אז ס'איז געגאנגען א מאכל וואס איז א שני מטמא געווען א מאכל א צווייטע מאכל די צווייטע געווארן א שלישי, יעצט גייט די מאכל מטמא א דריטע מאכל וואס דאס ווערט א רביעי, נאר וואס דען, רעדן שוין ארום די אחרונים אז מ'וועט מוזן זאגן טאקע אז דאס אז א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל איז טאקע נאר א צווייטע מאכל, א דריטע מאכל נישט, און דערפאר איז אנדערש די צוויי ציורים. יעצט זאגט רש"י ווייטער אז מ'דארף נאך אלץ אבער האבן א מקור פון ווי לערנט ר' יוסי ארויס אז א מאכל קען מטמא זיין א משקה, ר' עקיבא ווייסן מיר לערנט עס ארויס, פון יטמא יטמא, אז די מאכל וואס איז יטמא יטמא קען מטמא זיין א משקה, אבער רבי יוסי לערנט דאך נישט יטמא יטמא, פון ווי לערנט ער עס ארויס? זאגט רש"י וועט מען מוזן זאגן, ער לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא וואס מען דרשנ'ט דאך פון דעם אז א מאכל קען נישט מטמא זיין א צווייטע מאכל, מוז מען זאגן אז וואס קען עס יא מטמא זיין? עס קען מטמא זיין א צווייטע משקה, דאס דארף זיין די מקור לויט ר' יוסי אז א מאכל קען מטמא זיין א משקה, און רש"י פירט אויס מיט א קשיא, אז אונז האבן מיר געזען דף ט"ו עמוד ב', אז ר' ירמי' האט געזאגט אז ווי אזוי פארענטפערט מען די ר' מאיר און די ר' יוסי ווי אזוי זעצט מען איין די משנה האבן מיר דאך געזען ר' חנינא סגן הכהנים א מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יוסי לגבי חמץ די שעה פאר חצות צו מען מעג מטמא זיין תרומה וואס איז חמץ א שעה פאר חצות צו נישט, האבן מיר געזען ר' ירמי' האט מסביר געווען אז רבי מאיר האלט לשיטתו אז א משקה קען נישט מטמא זיין א מאכל מן התורה, און רבי יוסי לשיטתו אז א משקה קען יא מטמא זיין א מאכל מן התורה, מילא פרעגט רש"י יעצט אבער מען זעהט אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, און ער האלט אז א משקה קען נישט מטמא זיין א מאכל מן התורה, וואס זאגט דארט די גמרא? נאר וואס דען, זאגט רש"י מען דארף זאגן, אז רבי ירמי' זעצט דארט איין רבי יוסי, אז רבי יוסי גייט כשיטת רבי עקיבא זיין רבי'ן, וואס טייטש ווען ער פרעגט אפ רבי מאיר און ער זאגט פאר רבי מאיר קענסט נישט א ראי' ברענגן פון רבי חנינא סגן הכהנים, פרעגט ער א קשיא אויך נאר לויט די שיטה פון זיין רבי'ן, אבער ער אליין אוודאי איז יא מודה, אזוי ווי רבי מאיר האט געזאגט אז א משקה איז נישט מטמא א מאכל. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אונז האמיר דאך יעצט געזען די משנה אין חגיגה וואס זאגט אז צוויי שטיקלעך קדשים וואס ליגן אין א כלי איז מען מצרף אז טאמער איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע טמא, ביי תרומה זאגט מען נישט אזוי, און רבי חייא בר אבא האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז די מקור פון די משנה איז א רבי עקיבא, און במילא, זאגט די גמרא, אלמא קסבר, זעהן מיר פון דעם אז רבי יוחנן האלט אז צירוף דרבנן, טייטש די דין אז מען איז מצרף צוויי מאכלים מ'קוקט זיי אן כאילו זיי זענען מחובר אז איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע טמא, מוז מען זאגן דאס איז א דרבנן און נישט קיין דאורייתא. פארוואס? ווייל רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז וואס איז די מקור פון די משנה? א רבי עקיבא. און דאס איז קלאר אז דאס וואס רבי עקיבא זאגט אז סולת קטורת לבונה גחלים זענען זיך מצרף, מוז זיין אז ער רעדט נאר מדרבנן. פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט פארוואס איז קטורת און לבונה קען בכלל טמא ווערן, אלץ חיבת הקודש, וואס דאס איז א דרבנן'דיגע טומאה, איז במילא רבי עקיבא האט גערעדט נאר מדרבנן. קומט אויס אז רבי יוחנן זאגט די מקור פון די משנה אין חגיגה איז דער רבי עקיבא וואס רעדט מדרבנן מוז מען זאגן די משנה אין חגיגה, גייט אויך נאר מדרבנן וואס טייטש דער דין אז צוויי קדשים זענען זיך מצטרף איז נאר מדרבנן, זאגט די גמרא פליגא דרבי חנן, און ר' יוחנן קריגט זיך דא אויף רבי חנן דאמר צירוף דאורייתא, וואס ער האלט אז דאס אז צוויי שטיקלעך קדשים אין איין כלי זענען זיך מצטרף איז א דאורייתא'דיגע דין, פארוואס וואס איז די מקור פון רבי חנן, שנאמר שטייט אין פסוק כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, הכתוב עשה כל מה שבכף אחת, שטייט דא כף אחת אז אלעס וואס ליגט אין די לעפל איז ווי איינס, און במילא האלט ער ס'איז דאורייתא, מה שאין כן רבי יוחנן, קריגט זיך און ער זאגט דעם פסוק איז סך הכל אסמכתא, ס'איז נישט קיין געהעריגע לימוד, און ער האלט ס'איז נאר א דרבנן'דיגע דין. זאגט די גמרא ווייטער. די גמרא ברענגט יעצט א משנה אין עדיות, וואס די משנה זאגט דארט אז מ'קוקט אין עדיות זאגט עס ר' חנינא סגן הכהנים און דערפאר ברענגט עס די גמרא דא אראפ. זאגט די גמרא תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה. די משנה זאגט אין עדיות, על מחט שנמצאת בבשר, שהסכין והידיים טהורות, והבשר טמא, וואס טייטש דא רעדט זיך ביי א ציור אז מען שעכט א קרבן און ווען מען עפענט אויף די קרבן זעהט מען אין דעם קרבן ליגט א נאדל וואס די נאדל איז טמא, וואסערע סארט טומאה וועט מען באלד זעהן אין די גמרא, אבער די נאדל איז טמא, זאגט אויף דעם די משנה אז די מעסער וואס די כהן האט גענוצט צו שניידן די פלייש פונעם קרבן, וואס פשטות האט די מעסער צוגערירט די נאדל, און די זעלבע זאך די הענט, פון די כהן וואס די הענט האט צוגערירט פשטות די נאדל, איז סיי די מעסער און סיי די הענט זענען ביידע טהור, די פלייש פון די קרבן אבער איז טמא. מ'וועט אלץ מבאר זיין פארוואס טאקע אזוי די דין, זאגט אבער על כל פנים די משנה דארט ווייטער, נמצאת בפרש, טאמער מען האט געטראפן די נאדל אין די צואה פון די בהמה וואס טייטש די פרש איז די צואה פאר עס קומט ארויס אין די מאגן פון די בהמה, דעמאלטס הכל טהור דעמאלטס איז די פלייש אויך טהור, פארוואס ווייל די נאדל האט קיינמאל נישט צוגערירט די פלייש, טייטש אוודאי האט עס צוגערירט די פלייש בשעת וואס די בהמה האט עס אראפ געשלינגען אבער אויף א לעבעדיגע בהמה נישט קיין שאלה א לעבעדיגע בהמה קען נישט טמא ווערן פון עפעס וואס שלינגט אראפ נאר נאכדעם וואס עס איז טויט קען עס מטמא זיין אבער דא רירט דאך עס נישט צו די פלייש בשעת וואס די בהמה איז טויט איז במילא דעמאלטס איז די פלייש יא טהור זאגט די גמרא אויף די משנה אמר רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא זכינו שאין טומאת ידיים במקדש אונז האמיר זוכה געווען וואס טייטש א גרויסע תקנה אז חזל האבן נישט מתקן געווען טומאת ידיים אין בית המקדש פשט אזוי ס'איז דא א דין וואס מ'האט שוין געהאט מ'האט עס שוין אויסגערעדט וואס הייסט סתם ידיים סתם ידיים איז פשט אז מ'האט מתקן געווען ווער האט מתקן געווען וועט מען באלד זעהן צו דאס איז שלמה המלך צו דאס איז פון די י"ח דברים וואס מ'האט מתקן געווען וואס איז געווען א מחלוקת דארט פון בית שמאי ובית הלל אבער מ'האט מתקן געווען אז סתם ידיים הענט פון א מענטש וואס א מענטש האט נישט געוואשן האט א דין ווי א שני לטומאה, דאס איז א דרבנן'דיגע טומאה, ווייל מדאורייתא ס'נישט דא אזאך הענט זאל טמא ווערן די מענטש אליין זאל זיין טהור, די גאנצע מושג איז א דרבנן'דיגע מושג וואס חזל האבן מתקן געווען, און ממילא זאגט רבי עקיבא, פון דאס אז מען זעהט דא אז די כהן וואס פשטות רירט דאך צו די נאדל, צו ער ריהט צו די נאדל צו ער ריהט צו די פלייש באלד העמער זעהן, אבער ער רירט דאך עפעס צו וואס איז טמא, און פון דעסט וועגן זעהט מען דאך דא אין די משנה אז זיינע הענט ווערן נישט. טמא, שהסכין והידיים טהורות, ס'בלייבט טהור, איז טאמער מ'האט דאך מתקן געווען אז אפילו סתם ידיים, סתם הענט איז א שני לטומאה, איז כל שכן דא וואלט מען געדארפט מתקן זיין אז די הענט פון דער כהן וואס רירט צו די מחט, צו דער פלייש, ווי מ'וועט באלד זען, זאל אויך טמא ווערן, און פון דעם וואס מ'זעט ס'איז נישט אזוי, אז די סכין און די ידיים זענען טהורות, איז א ראיה פון דעם אז מ'האט נישט מתקן געווען אין בית המקדש דער טומאת ידיים, דער סתם ידיים, וואס רבי עקיבא זאגט ס'איז א גרויסע זכות טייטש א גוטע זאך, פארוואס ווייל טאמער די הענט וואלטן טמא געווארן טאמער מ'וואלט געזאגט סתם ידיים זענען טמא אין בית המקדש וואלטן אסאך קרבנות אסאך זאכן וואלטן טמא געווארן, און פארדעם איז עס א גוטע זאך אז מ'האט נישט מתקן געווען טומאת ידיים אין בית המקדש. פרעגט אבער די גמרא, ונימא שאין טומאת ידיים וכלים במקדש, ס'טייטש אונז זעהן מיר דאך דא צוויי נקודות זאגט אונז די משנה, סיי אז די ידיים פון די כהן ווערט נישט טמא, און סיי די סכין וואס דאס איז א כלי ווערט אויך נישט טמא, וואס טייטש אונז זעהן מיר דאך דא אז די גזירות מען רעדט זיך דא פון דרבנן'דיגע טומאות, אזוי ווי ביי די ידיים זאגט מען אין בית המקדש האט מען נישט מתקן געווען טומאת ידיים, די זעלבע זאך די סכין לכאורה רעדט מען אז וואלט ווען געדארפט טמא ווערן מיט א טומאה דרבנן, פון דעסט וועגן אין בית המקדש האט מען נישט מתקן געווען די טומאה, לכאורה דאס זאגט די משנה וואסערע סארט דרבנן'דיגע טומאה איז דא ביי כלים, ס'איז דא א דרבנן'דיגע טומאה אז ווען א משקה רירט צו א כלי האט מען שוין געזעהן אז חזל האבן מתקן געווען א טומאה, א גזירה אלס משקה דזב, און ממילא לכאורה דאס זאגט דא אויך די משנה אז דאס זאגט מען נישט דא ביי דעם קרבן, איי העסטו פרעגן ווי קומט דא אריין א משקה, העט מען מוזן טאקע זאגן אז דער קרבן אויף דער קרבן געווען א משקה וואס כ'וואלט ווען געזאגט אז מדרבנן זאל דער משקה מטמא זיין די סכין, אויף דעם זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי, און ממילא שטעלט זיך די קשיא פארוואס זאגט רבי עקיבא אז ס'איז א זייער א גוטע זאך אז ס'איז נישט דא די גזירה אז ידיים ווערן טמא, זאג אויכעט אז ס'איז זייער א גוטע זאך אז ס'איז נישט דא די גזירה אז א כלי ווערט טמא מדרבנן אין בית המקדש, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא, ידיים קודם גזירת כלים נשנו, וואס טייטש די תקנה פון טומאת ידיים איז געגאנגען און מ'עט באלד זען בעצם ס'איז געגאנגען אויף צוויי שלבים אויף צוויי סטעפס, קודם האט שלמה המלך מתקן געווען אז ידיים סתם ידיים זענען טמא אבער נאר לענין קדשים נישט לענין תרומה, און ממילא שלמה המלך האט דאס שוין מתקן געווען, מה שאין כן די גזירה פון כלים אז א כלי זאל טמא ווערן פון א משקה, איז געווען אסאך א שפעטערדיגע גזירה, אפשר טויזנט יאר שפעטער איז דאס געווען, און ממילא קומט אויס אז די משנה וואס ר' חנינא סגן הכהנים זאגט דא עדות, איז געזאגט געווארן סאך פאר די גזירה אויף כלים בכלל, און פארדעם זאגט נישט רבי עקיבא אז ס'איז א גוטע זאך מ'האט נישט מתקן געווען די גזירה אויף כלים, ווייל טאקע די גאנצע משנה איז געווען פאר די גזירה. אמר רבא פרעגט אבער רבא, והא תרוייהו בו ביום גזרו, וואס טייטש סיי די גזירת כלים, די גזירה אז א משקה מטמא א כלי, און סיי די גזירת סתם ידיים, ביידע האט מען גוזר געווען סאך שפעטער, אזוי ווי שטייט אין די גמרא, די גמרא ברענגט אין שבת די י ח דברים וואס מען האט מתקן געווען אין די עליית חנניה בן חזקיה בן גרון, וואס דארט געווען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, און מען האט גוזר געווען דארט י ח דברים, איז ביידע די גזירות האט מען געמאכט סאך שפעטער, מען רעדט נישט דא פון די גזירה פון שלמה המלך, מען רעדט פון די ביידע גזירות וואס מען האט געמאכט שפעטער, דתנן אזוי ווי מען זעט אין די משנה, די משנה זאגט אין זבים וואס מען רעכנט דארט אויס פון די י ח דברים שטייט דארט אין די משנה, הספר, והידיים והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין, אז די י ח דברים איינע פון די גזירות איז געווען הספר אז כתבי קודש זענען מטמא, פארוואס ווייל מענטשן פלעגן באהאלטן תרומה צוזאמען מיט ספרים און מייז זענען געקומען און אויפגעגעסן די ספרים ממילא האט מען גוזר געווען אז אלע ספרים זאלן מטמא זיין, והידיים, די גזירה איז טאקע פון סתם ידיים, והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין, אז אוכלים און כלים שנטמאו במשקין, וואס ווייטער זעהן מיר דא כלים שנטמאו במשקין פשט די ביידע זאכן סיי די גזירת ידיים און סיי די גזירת כלים ביידע האט מען מתקן געווען סאך שפעטער, מען רעדט נישט דא פון די גזירה פון שלמה המלך, און במילא שטעלט זיך די קשיא אז אוודאי וועט מען מוזן זאגן אז דאס וואס רבי עקיבא זאגט אז ס'איז א גוטע זאך אז חזל האבן נישט מתקן געווען די גזירת ידיים גייט נישט ארויף אויף די גזירה פון שלמה, נאר סגייט ארויף אויף די גזירה פון שפעטער, איי וועסטו מיר פרעגן אז רבי עקיבא גייט דאך לכאורה ארויף אויף די בישול פון רבי חנינא סגן הכהנים און רבי חנינא סגן הכהנים איז געווען סאך פריער, נאר וואס דען וועט מען מוזן זאגן אז רבי עקיבא רעדט טאקע נישט פון די צייטן פון רבי חנינא סגן הכהנים, נאר ער רעדט אויף זיינע אייגענע צייטן, ער זאגט אין מיינע צייטן, די צייט פון רבי עקיבא איז א גוטע זאך אז ס'איז נישט דא די תקנת חזל אז סתם ידיים זענען מטמא אין בית המקדש, אבער אויב אזוי איז שווער אז אין זיינע צייטן איז דאך שוין אויך געווען די גזירה אויף כלים, און במילא זאל ער אויך זאגן אז פון די משנה זעט מען אז ס'איז א גוטע זאך אז מ'האט נישט גוזר געווען אז א כלי זאל טמא ווערן פון א משקה, אלא אמר רבא, נאר וואס דען זאגט רבא הנח לטומאת סכין דאפילו בחולין נמי לא מטמא, וואס טייטש לאז אפ די סכין וואס טייטש נישט קיין שום חידוש אז די סכין ווערט נישט טמא, ווייל בעצם פארוואס זאל עס יא טמא ווערן, און ווי רבא גייט טאקע דא זאגן אז ס'איז נישט געווען דא קיין שום משקה, און וואס עפעס זאל די סכין טמא ווערן, אזוי ווי ער רעדט אויס האי סכין דנגע במאי, און וואס האט די מעסער צוגערירט? אילימא דנגע בבשר, הא אין אוכל מטמא כלי, ס'האט צוגערירט די פלייש? די פלייש קען נישט מטמא זיין די סכין, ווייל א אוכל קען נישט מטמא זיין א כלי אפילו נישט מדרבנן. ואלא נאר דנגע במחט, וועסטו וועלן זאגן אז די סכין האט צוגערירט די מחט, און פאר דעם איז די סכין טמא. אבער אויף דעם זאגט רבא, איך האלט ווי די שיטה אז די מחט איז א ראשון לטומאה, באלד איז דא א מחלוקת טאקע וואס איז געווען די מחט, אבער רבא האלט די מחט איז געווען א ראשון לטומאה, און אז די מחט איז געווען א ראשון לטומאה, והא אין כלי מטמא כלי. איז א ראשון לטומאה קען נישט מטמא זיין א צווייטע כלי, און במילא דער סכין איז סתם אזוי נישט טמא, און במילא נישטא קיין שום סברה צו זאגן דער סכין זאל זיין טמא, און במילא איז נישט קיין שום חידוש אז ס'איז נישט קיין זכות אז מ'האט נישט מתקן געווען דא קיין טומאה, ווייל ס'איז סתם אזוי נישטא קיין טומאה אפילו אינדרויסן פון בית המקדש, און פארדעם האט רבי עקיבא נישט געזאגט, מה שאין כן ידיים, וואס דאס איז יא א חידוש אז מ'האט נישט מתקן געווען סתם ידיים אין בית המקדש. זאגט יעצט די גמרא, האי מחט מאי עבידתיה, וואסערע סארט מחט רעדט זיך דא, וואס איז טאקע די טעם אז די מחט איז מטמא די פלייש פון דעם קרבן, אי נימא ספק מחט, וועסטו מיר וועלן זאגן אז דא רעדט זיך פון אזא סארט נאדל וואס איך ווייס נישט צו ס'איז טמא צו נישט, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא והא איתמר האמיר דאך געלערנט אז רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים, ס'הייסט סיי רבי אלעזר און סיי רבי יוסי ברבי חנינא האבן געזאגט ביי צוויי דינים, ביידע דינים זענען גערעכט ס'נישט קיין מחלוקת, זיי האבן געזאגט צוויי דינים איין דין איז אז שפייעכץ בדרך כלל דארף מען אלעמאל חושש זיין אז אפשר קומט עס פון א זב א זבה א נידה אדער א יולדת און במילא סתם אזוי מ'טרעפט שפייעכץ אויפן גאס און איינער רירט עס צו האבן חזל געזאגט אז דער מענטש מספק איז טמא און אויף דעם זאגן זיי אין ירושלים איז נישט דא דער חשש ווייל אין ירושלים האבן זיך נישט געדרייט די אלע טמא'נע מענטשן און במילא אז מ'טרעפט שפייעכץ א מענטש וואס רירט עס צו איז נישט טמא די זעלבע זאך א כלי בדרך כלל מ'טרעפט א כלי דארף מען חושש זיין אפשר האט עס באלאנגט צו א טמא'נע מענטש אפשר האט עס א טמא'נע מענטש מטמא געווען און במילא מספק איז עס טמא אין ירושלים איז נישט דא דער חשש ווייל רוב מענטשן דארט זענען טהור, און במילא על כל פנים א כלי וואס מען טרעפט אין ירושלים וואס א ספק טמא, זאגט מען דאך אז ס'איז טהור און במילא קען נישט זיין די מחט איז ספק טמא, אמר רב יהודה אמר רב, און במילא גייען מיר יעצט זעהן דא צוויי תירוצים, איין תירוץ פון רב, און איין תירוץ פון רבי יוסי ברבי אבין, וואס מען וועט באלד צוריק קומען, די גמרא וועט באלד דן זיין אין די ביידע תירוצים נאכאמאל, אבער על כל פנים אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב, אז דא רעדט זיך ביי א ציור, כגון שאבדה לו מחט טמא מת, והכירה בבשר, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס א מענטש האט פארלוירן א מחט פון א טמא מת, א טמא מת איז א אב הטומאה, טאמער א טמא מת רירט צו א נאדל, די אב הטומאה רירט צו א נאדל, ווייסט מען דאך אז א טמא מת וואס רירט צו אן אייזן, קריגט די אייזן די זעלבע דין ווי די טמא מת אליין, פשט איז די נאדל איז אן אב הטומאה, און במילא די בהמה האט איינגעשלינגען די נאדל, די מענטש ווייסט אז ער האט פארלוירן דעם נאדל, ער ווייסט נישט די בהמה האט עס איינגעשלינגען אבער ער ווייסט ער האט פארלוירן דעם נאדל, יעצט קומט ער אין בית המקדש מיטן קרבן און שניידט אויף די קרבן זעהט ער דאס איז זיין נאדל, און במילא ס'איז נישט קיין ספק טמא, נאר ס'איז וודאי טמא, ס'איז א אבה טמא, און פאר דעם אז ס'איז א אב הטומאה איז די פלייש פון די קרבן ווערט א ראשון לטומאה, און דאס איז פשט אז די פלייש איז טמא. איי לויט רב יהודה אמר רב לויט רב וואס עפעס איז די סכין טהור, וואס עפעס איז די האנט פון די כהן טהור, טאמער ס'רעדט זיך אז זיי האבן צוגערירט א נאדל וואס די נאדל איז א אב, וואלטן זיי אויך געדארפט טמא ווערן, איז אויף דעם וועט די גמרא באלד דן זיין. אבער זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ, ר' יוסי ברבי אבין אמר, אז אוודאי רעדט זיך עס אז די מחט איז א ספק, כ'ווייס טאקע נישט צו ס'טמא צו נישט, איי אויב ס'איז א ספק אין ירושלים וואלט געדארפט זיין די דין אז ס'טהור? זאגט ער כגון שהיתה פרה חסומה באה מחוץ לירושלים, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די בהמה, נאכדעם וואס די בהמה איז אריינגעקומען אין ירושלים איז די מויל געווען פארשלאסן, פארמאכט, מיט א מויל שלאס, און במילא קען נישט זיין אז די פרה האט איינגעשלינגען די מחט אין ירושלים, און במילא נישט דא די דין וואס אונז זאג מיר אז אין ירושלים איז מספק זאגט מען טהור, נאר אוודאי קומט עס אינדרויסן פון ירושלים, און במילא איז א ספק צו די מחט איז טמא צו נישט, אויף דעם האבן חזל גוזר געווען אז ס'איז טמא אבער מיט וועלכע סארט טומאה? מיט א ראשון לטומאה, דאס איז געווען די גזירת חזל, און במילא איז דער מחט א ראשון לטומאה, יעצט גייט די פלייש און רירט צו דער מחט, ווערט די פלייש א שני, וואס א אוכלין קען דאך ווערן א שני, פארדעם ווערט די פלייש טמא, מה שאין כן דער מעסער און דער כהן אליין, וואס רירן צו דער מחט, וואס דער מחט איז א ראשון, א ראשון קען נישט מטמא זיין אדם וכלים, און פארדעם לויט ר' יוסי ברבי אבין איז נישט שווער, וואס איז טאקע אנדערש דער מעסער און דער כהן פון דער פלייש אליין, ווייל דער פלייש קען ווערן א שני, און דער מעסער און דער כהן קענען קיין שני נישט ווערן. זאגט יעצט די גמרא, איידער די גמרא גייט דא

אז אלע שפייעכץ אין ירושלים זענען טהור זאגט די משנה קלאר, חוץ שוק העליון געווען א געוויסע שוק וואס מ'פלעגט דארט איינקויפן אין ירושלים וואס דארט האבן טמא'נע מענטשן זיך געדרייט דארט איז נישט אזוי די דין, און ממילא איז שווער וואס דארפן ר' אלעזר ר' יוסי בר' חנינא זאגן די דין שטייט קלאר אין א משנה, זאגט די גמרא די חידוש פון זיי איז לא צריכה, אף על גב דאיתחזק זב אז אפילו כ'ווייס קלאר אז א זב האט זיך געדרייט אין ירושלים איז נאך אלץ די דין אז די רוק און די שפייעכץ דארט איז טהור, דאס איז די חידוש פון ר' אלעזר ר' יוסי בר' חנינא וואס איז טאקע פשט דערפון ווייל אפילו ס'דרייט זיך א זב מוזן נישט זיין אז די שפייעכץ דא איז פון אים, רוב מענטשן זענען טהור און ממילא גייט מען מיטן רוב. פרעגט אונז די גמרא אויף די צווייטע דין, כלים תנינא, דאס אז כלים אין ירושלים זענען אויך אטאמאטיש טהור אפילו אפשר וואלט געווען א ספק אין ירושלים איז נישט אזוי, שטייט דאך אויך קלאר אין א משנה דתנן, ווייל מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שקלים, כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית הטבילה טמאין, אז אלע כלים וואס מ'טרעפט אין ירושלים אויפן וועג צום בית הטבילה ס'טייטש צו די מקווה וואס דארט בדרך כלל ווער גייט צו א מקווה איינער וואס האט א טמא'נע כלי, ממילא מען טרעפט דארט א כלי איז טמא, איז לכאורה קען מען מדייק זיין הא דעלמא טהורין, אז סתם אזוי כלים וואס מען טרעפט אין אנדערע פלעצער אין ירושלים זענען יא טהור, און ממילא וואס דארף רבי אלעזר רבי יוסי ברבי חנינא זאגן די דין שטייט קלאר אין א משנה, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, פארוואס קען מען נישט קיין ראיה ברענגען פון די משנה, ווייל ולטעמיך לויט דיר אימא סיפא, שטייט דארט ווייטער אין די משנה דרך עלי' אז טאמער מען טרעפט א כלי אויפן וועג ארויס פון מקווה טהורין איז לכאורה דא קענסטו אויך מדייק זיין הא דעלמא טמאין אבער סתם אזוי כלים פון ירושלים זענען טמא קומט אויס אז פון די רישא קען מען מדייק זיין אז סתם אזוי כלים פון ירושלים זענען טהור פון די סיפא קען מען מדייק זיין אז סתם כלים אין ירושלים זענען טמא איז ממילא פון די משנה אליין נישט קיין ראיה דערפאר דארף איך האבן די צוויי אמוראים זאלן זאגן די חידוש און נאכדעם וואס זיי האבן געזאגט אז כלים אין ירושלים זענען סתם אזוי טהור קען מען שוין יעצט פארענטפערן זאגן די משנה אלא רישא דווקא וסיפא לאו דווקא לאפוקי גזייתא וואס טייטש דאס וואס שטייט אין די רישא פון די משנה אז א כלי וואס מען טרעפט אויפן וועג אראפ צום מקווה איז טמא וואס מען איז מדייק פון דעם אז סתם אזוי כלים אין ירושלים זענען טהור דאס א גוטע דיוק מה שאין כן דאס וואס האסט געוואלט מדייק זיין פון די סיפא אז דווקא אויפן וועג ארויס פון מקווה איז טהור אנדערע פלעצער נישט דאס איז נישט קיין גוטע דיוק נאר וואס פארוואס שטייט דווקא אויפן וועג ארויס פון מקווה איז ווייל ס'איז געווען גזייתא ס'איז געווען אזעלכע וועגן וואס זענען געגאנגען צווישן די וועג אריין צו מקווה און די וועג ארויס פון מקווה איז אויך געווען אזעלכע סארט שבילים אזעלכע וועגן וואס מ'האט געקענט גיין אויף דעם וואס אמאל איז מען אראפ צו מקווה אהין אמאל איז מען ארויף פון מקווה אהין וואס דארט ווייס איך נישט וואס איז די דין איז אויף דעם זאגט אונז די משנה אז דווקא אויפן וועג ארויס פון מקווה דארט איז טהור אבער ביי די גזייתא היות וואס מענטשן גייען אויך אראפ צו מקווה דארט דארט איז א ספק כלי אוודאי טמא, אבער קומט אוודאי אויס אז סתם אזוי א כלי וואס מען טרעפט אין ירושלים איז דער דין איז אז ס'איז טהור אזוי ווי רבי אלעזר רבי יוסי ברבי חנינא האבן געזאגט. גייט יעצט די גמרא צוריק צו אונזער סוגיא, זאגט די גמרא לרב דאמר כגון שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר, כיוון דאמר מר בחלל חרב חרב הרי כחלל, אדם וכלים נמי ליטמא וואס טייטש לויט רב אז דער נאדל איז א אב הטומאה, פארוואס ווייל א אייזן ווערט אזוי ווי דער מענטש אליין, אויב אזוי זאל דער כהן און דער מעסער ביידע זאלן טמא ווערן, ווייל ס'האט צוגערירט דער נאדל וואס דער נאדל איז א אב, במילא דער כהן און דער מעסער זאלן ביידע ווערן א ראשון. אמר רב אשי, מילא זאגט רב אשי זאת אומרת, זעהן מיר פון דא אז עזרה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור, נאר וואס דען? זאגט רב אשי אז לויט רב וועט מען מוזן טאקע זאגן אז ס'איז נישט זיכער אז דער סכין און דער כהן האבן צוגערירט דעם מחט בכלל. לויט ר' יוסי ברבי אבין האט מען דאך איינגעזעצט אז דער מחט איז א ראשון, מילא די פלייש איז טמא, און די כהן און די סכין וואס רירן צו די מחט ווערן נישט טמא, אבער דא אז ס'רעדט זיך טאקע פון א נאדל וואס איז א אב הטומאה, מוז מען זאגן אז ס'איז א ספק צו די כהן צו די מעסער האבן בכלל צוגערירט די נאדל, און א ספק בדרך כלל ווייסט מען אז ברשות היחיד, א ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, א ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, דאס איז די חידוש דא, אז די עזרה האט א דין פון א רשות הרבים, און ממילא דא אז ס'איז א ספק צו די כהן צו די מעסער האבן צוגערירט די מחט, איז א ספק טומאה ברשות הרבים איז די דין איז אז טהור. איי פרעגט די גמרא, הא ברשות היחיד ספיקו טמא, מכדי האי מחט, דבר שאין בו דעת לישאל הוא, וכל דבר שאין בו דעת לישאל, בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד ספיקו טהור, טייטש וואס איז בעצם די מקור אז א ספק ברשות הרבים איז טהור און א ספק ברשות היחיד איז טמא, מ'לערנט עס ארויס פון א סוטה, אז א סוטה וואס באהאלט זיך מיט איינעם, איז די דין איז מ'דארף מחמיר זיין, מ'דארף איר געבן צו טרינקען פון די מים המאררים, און דאס איז נאר ווען ס'איז געווען א רשות יחיד, טאמער ס'איז געווען א רשות הרבים וואס רשות רבים איז זיך נישט שייך צו באהאלטן, איז נישט דא די דין, און פאר דעם לערנט מען ארויס אז דווקא א ספק טומאה ברשות יחיד איז טמא, ברשות הרבים איז טהור. אבער היות מ'לערנט עס ארויס פון סוטה, ביי א סוטה איז דאך א סוטה א דבר שיש בו דעת לישאל, מ'קען פרעגן די סוטה צו זי איז טמא צו נישט, מ'גלייבט איר נישט, אז טאמער ס'איז געווען ברשות יחיד זי האט זיך באהאלטן דארף מען איר נעמען אין בית המקדש, אבער מען קען איר פרעגן, און מילא לערנט מען ארויס פון דעם אז יעדע זאך וואס מען קען פרעגן, דארט זאגט מען ס'דא א חילוק צווישן רשות הרבים און רשות היחיד, אבער א זאך וואס מען קען נישט פרעגן אזוי ווי דא, וואס דער מעסער קענסט נישט פרעגן דעם מעסער, איז די דין איז אז סיי ברשות יחיד און סיי ברשות רבים איז ביידע טהור, און מילא וואס איז דיין מקור אז די עזרה האט א דין ווי א רשות רבים, ס'קען גאר האבן א דין ווי א רשות יחיד, און פון דעסוועגן דא וועט זיין טהור? זאגט די גמרא ניין, משום דהוה ספק טומאה הבאה בידי אדם, דא איז עס א ספק טומאה הבאה בידי אדם, ווייל דער כהן האט דאך צוגערירט דעם מעסער, דעם מעסער קענסטו טאקע נישט פרעגן, די שאלה איז טאקע אויפן מעסער, אבער דער כהן האט דאך צוגערירט דעם מעסער, ואמר רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט ספק טומאה הבאה בידי אדם, נשאלין עליה אפילו בכלי המונח על גבי קרקע, כדבר שיש בו דעת לישאל, וואס טייטש ביי אזא סארט ציור, וואס א מענטש רירט צו א חפץ, סיי די חפץ וואס די שאלה איז אויף דעם חפץ, אזוי ווי דא די מענטש רירט צו די מעסער, און סיי טאמער ער רירט נישט צו די חפץ וואס די שאלה איז אויפן חפץ, נאר פארקערט, ער רירט צו די טמא'נע חפץ, און פון דעסוועגן איז דא א ספק צו די טמא'נע חפץ האט צוגערירט א טהור'ע חפץ צו נישט, אבער היות וואס די מענטש האט עס צוגערירט, זאגט אויף דעם רבי יוחנן, אז ס'האט א דין ווי א דבר שיש בו דעת לישאל, ס'טייטש ס'איז דא א חילוק צווישן א רשות הרבים און א רשות היחיד, און ממילא דא איז אויך דא א חילוק צווישן א רשות הרבים און רשות היחיד, און אז מען זעהט אז רבי האט גע'פסק'נט אז די מעסער איז טהור, מוז מען טאקע זאגן אז די עזרה האט א דין פון א רשות הרבים.